אין דעם יומן וואס דער רבי האט געשריבן אין די ערשטע יארן נאך זייענדיג אין פוילן שרייבט דער רבי א סיפור אז ס'איז געווען אין די יאר ת ר צדיק ב איז ער געפארן צוזאמען מיט זיין שווער מיט דעם רבי ריי"צ מיט דעם פריערדיגע רעבן אין די שטאט לודמיר און דארטן איז באגראבן אין בית החיים איז געווען דארטן גרויסע צדיקים דארטן דא ר' שלמה קארלינער און נאך פארדעם פון די גרעסטע פון די גדולי ישראל וואס דארטן ליגט דער טז מיט טאטע פונעם טז וכיוצא בזה כל מיני גדולי ישראל וואס זענען באגראבן אין יענעם בית החיים פריערדיגע רבי איז געגאנגען אויף יענעם בית החיים און זייענדיג דארטן האט ער געזאגט אזא מין תורה, ער האט געזאגט אז אויב מ'גיבט א קוק זעט מען אז אונזער עבר איז געווען זייער א שיינער, גרויסע צדיקים, גדולי ישראל האמיתיים, דער עתיד וועט דאך אויך זיין זייער א שיינער, מיר ווארטן דאך אז ס'זאל קומען משיח און ס'וועט זיין דער ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו, זיין א שיינער עתיד. איז די גאנצע זאך וואס איבערגעגעבן צו אונז איז דער הווה, מיר דארפן זען אז דער הווה זאל זיין א שיינער הווה, נאר דאס האט מען געגעבן צו אונז מתקן זיין. דערנאך האט דער רבי געזאגט, דער רבי ריי"צ אז אין עבודה הפרטית ביי יעדער אידן איז אויכעט על דרך זה. דער עבר פון א אידן איז זיכער גוט, פארוואס? ווייל זיכער האט ער תשובה געטון, הגם אז א מענטש איז אמאל דורכגעפאלן אין א תאווה וכיוצא בזה, האט ער דאך זיכער שפעטער חרטה געהאט, און ממילא איז ביי אים געווען דער ענין התשובה, איז דער עבר איז דאך זיכער אפגעווישט און ריין, דער עתיד דארף מען דאך אויכעט זיכער האפן, לא ידח ממנו נידח וועט ער זיכער תשובה טון, איז די גאנצע זאך איז מער נישט ווי דער הווה. אמאל פאסירט אז א מענטש בשעת ער מאכט א מצוה און אין טירחה של מצוה איז ער נישט צופרידן, אבער שפעטער איז ער דאך אלעמאל צופרידן, נאכדעם וואס א איד האט געענדיגט טון א מצוה ווערט ער דאך צופרידן און ער האט א גרויסע שמחה און א תענוג פון דעם וואס ער האט געטון. איז די גאנצע עבודה איז מער נישט אז דער הווה, מען האט אונז אפגעגעבן דעם הווה אז דער הווה, דער מינוט, זאל טאקע זיין כדבעי למהוי. היינטיגע סדרה, פרשת חיי שרה, איז דא דער פסוק ואברהם זקן בא בימים והוי' בירך את אברהם בכל.

איז אלס א הקדמה צו דעם הייבט אן די תורה און זאגט ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל וואס בכללות די תורה דערציילט אונז בנוגע אברהם אבינו כמובן אז די תורה קומט נישט סתם דערציילן בפשטות ואברהם זקן אז אברהם איז געווען אלט טאקע רש"י זאגט אז וויבאלד אז אברהם זקן האט ער אנגעהויבן טראכטן אז מען דארף זוכן א שידוך פאר זיין זון יצחק. ס'איז געווען נאכדעם וואס שרה איז נפטר געווארן, און נאך די עקידה וכו', איז ואברהם זקן בא בימים, יא, און השם ברך את אברהם בכל, און איצטער בכל איז גייט אפילו, ווי רש"י ברענגט אז בכל איז דער ענין פון גימטריא בן, ער האט געהאט יצחק א זון און מען דארף אים זוכן א שידוך. אבער אין רוחניות העניינים איז דא דער פסוק ברענגט דאך ארויס עניינים נפלאים בנוגע אברהם אבינו, איז מבואר אין חסידות אז דער ענין פון ואברהם זקן איז מיוסד אויף מאמר חז"ל אז זקן איז זה שקנה חכמה, דאס הייסט אז דער ענין פון אברהם זקן איז נישט נאר א ענין פון זקנה בגשמיות נאר דער ענין הזקן איז דער ענין החכמה, אברהם אבינו איז צוגעקומען צום תכלית ענין החכמה, זה שקנה חכמה, דורך זיין עבודה אין תורה, דורך זיין עבודה אין השגת אלוקות, איז אברהם אבינו צוגעקומען צו די העכסטע מדריגות פון חכמה, ביז ווי עס ברענגט זיך אז אין דעם נאמען אברהם, ווי ס'איז מבואר אין תורה אור דער אלטער רבי איז מבאר אז אין דעם נאמען אברהם איז מרומז דער ענין פון חכמה, אב רם, דער ענין פון אב איז חכמה, דער אלטער רבי זאגט דאך אין תניא אז דער ענין פון חכמה איז אזוי ווי א טאטע, אב ואם, המולידים, עה, וואס האבן קינדער, על דרך זה חכמה ובינה דאס איז דער ענין פון א טאטע מיט א מאמע, אב איז חכמה, און אב רם דאס איז די חכמה רמה ועמוקה, חכמה סתימאה, ווי מען זאגט אין דעם נוסח הפיוט, שכל הנעלם מכל רעיון, דאס הייסט אז אברהם אבינו איז צוגעקומען צו די העכסטע מדריגות פון חכמה, און דאס איז דער אברהם זקן. און נאך דערויף זאגט דער פסוק ווייטער, דערנאך איז דא נאך עניינים, ס'רעדט זיך חסידות, נאך טיפערע עניינים אין דעם ענין פון אברהם זקן, נישט נאר דעם ענין החכמה, נאר דער ענין הזקנה, ווי עס איז מבואר אין חסידות אז זקנה גייט אויף דעם ענין פון עתיק יומין, דאס איז העכערע מדריגות אין אלוקות וואס ווערט אנגערופן דער ענין הזקנה. אבער דאס איז נאך אלץ מדריגות אין אברהם אבינו, אין זיין דרגות אין השגת אלוקות, אין ידיעה, אין חכמה. דערנאך זאגט דער פסוק בא בימים וואס איז דא דער ענין פון בא בימים איז בנוגע דעם ענין פון בא בימים ברענגט זיך אראפ פון זוהר אז בא בימים איז דער טייטש אז אילו אילין אינון יומין עילאין אז אברהם אבינו ביי אים איז געווען דער בא בימים אז ער איז אריינגעגאנגען אין די טעג ער איז אריינגעגאנגען אין די הויכע טעג אין די יומין עילאין וואס איז דאס דער פשט יומין עילאין, אז ביי אברהם אבינו איז געווען יעדער טאג איז געווען ביי אים אויסגענוצט, כל יומא ויומא עביד עבידתיה, יעדער טאג האט אברהם אבינו געטון אויף מקיים זיין מצוות, און דורך דעם וואס ער האט מקיים געווען מצוות בכל יום ויום האט ער מתקן געווען די לבושים וואס א נשמה דארף אנקומען כדי זי זאל קענען לחזות בנועם הוויה כדי זי זאל קענען נהנה זיין מזיו השכינה אין גן עדן. וואס איז דער ביאור אין דעם? איז מבאר דער אלטער רבי אין תורה אור אין היינטיגע סדרה, דער אלטער רבי ברענגט אז די נשמה על דרך ווי מען זעט בגשמיות, בגשמיות זעען מיר אז בשעת מען וויל זיך צוקוקן צו זייער א שטארקע ליכט, יא, מען וויל קוקן אור השמש, איז קען מען דאס נישט טון, דער אור השמש איז אזוי שטארק אז מען קוקט אין אור השמש מיט די אויגן קען מען חס ושלום פארבלינדעט ווערן און נישט זען פארקערט, ס'ווערט א בלבול אין כח הראייה, בשעת א מענטש וויל קוקן און זען, דארף ער נוצן א שווארצע גלאז, עששית ווי ער ברענגט, אז דורך א טונקעלע גלאז קען מען דעמאלט זען, מסתכל זיין באור השמש און נהנה זיין פון די ליכטיגקייט. על דרך זה איז אויכעט בנוגע די נשמה. כ'הער די נשמה קומט אראפ למטה, איז דאך דורך ירידת הנשמה למטה איז זי געווארן א נברא. נשמה איז זיך מתלבש געווארן ווען מ'זאגט יעדער טאג ביים דאווענען נשמה שנתת בי טאקע טהורה היא, דאס איז דער שרש הנשמה, אבער איז אראפגעקומען דא למטה, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה, די נשמה איז מתלבש געווארן דא למטה אין עולם הזה הגשמי, ביז ס'איז געווארן א ענין פון התלבשות בגוף, איז בשעת די נשמה זייענדיג א נברא וויל קענען האבן השגת אלוקות און תענוג אין אלוקות, איז וויבאלד אלוקות איז דאך בלי גבול און אין סוף, איז דאך כל שכן וקל וחומר אז מען קען נישט קוקן אויפן זיו השמש, כל שכן וקל וחומר בשעת מען רעדט בנוגע די זיו השכינה וואס דאס איז בלי גבול און אין סוף, ווי קען די נשמה נהנה זיין מזיו השכינה און משיג זיין אלוקות אפילו אין גן עדן, אין גן עדן איז אויכעט א נשמה א נברא, ווי קען ער משיג זיין אלוקות דעם בורא? און אויף דעם דארף מען אנקומען צו דעם עששית וואס דאס איז די לבושים. און די לבושים איז פון מעשה המצוות, און דאס איז וואס מען זאגט בא בימים, אז אברהם איז געווען זקן און ער איז געווען בא בימים, וואס די צוויי עניינים איז ווי ס'מבואר אין חסידות, דער זקן איז די תורה פון אברהם, די חכמה פון אברהם, ובלשון המדרש אברהם זקן ויושב בישיבה, זה שקנה חכמה, דאס איז תורתו של אברהם, און דערנאך איז דא בא בימים דאס איז די מצוות פון אברהם אבינו, וואס דאס איז דער טייטש אז ער איז אריינגעקומען אין די יומין עילאין כל יומא ויומא עביד עבידתיה, אז ער האט אויסגענוצט יעדער טאג צו דינען דעם אייבערשטן און מתקן זיין לבושים און מקיים זיין מצוות, וואס דורך די מצוות מאכט ער א לבוש צו דעם צו צו קענען טאקע נהנה זיין מזיו השכינה אויף צו קענען האבן השגה און התקשרות אין אלקות וואס דאס איז די עליית הנשמה דורך די תורה ומצוות וואס מ'מקיים דא למטה. איז בנוגע דעם ענין דא ברענגט זיך א תורה פון בעל שם טוב אין צוואת הריב"ש אין אנהייב שרייבט ער דארטן די לשון אז לא יניח שום יום מעשיית מצוה אז א מענטש דארף יעדער טאג מאכן א מצוה און ער איז מסביר אז זאל נישט טון אז ב ב ג מצוות ביום אחד נאר יעדער טאג דארף מען מאכן א מצוה און דאס איז פארבונדן מיט דעם ענין פון אברהם זקן בא בימים, אז יעדער טאג איז ביי אים געווען דער ענין פון מצוות. וואס דא פרעגט זיך א שאלה, וואס איז אזוי נוגע דער ענין פון די ימים? לכאורה, לפי וואס מ'האט מסביר געווען, דער ענין הלבושים איז פארבונדן מיט מצוות, יעדער מצוה איז א לבוש. יא, אז דורך דעם וואס מען מאכט מצוות איז די נשמה טוט זיך אן מיט א לבוש, וואס דער לבוש איז די מצוה וואס גיט דעם כח אז די נשמה זאל קענען נהנה זיין מזיו השכינה. איז וואס איז גאר די נפקא מינה צו דער מענטש האט עס געטאן יעדע טאג? קען דאך איין טאג מאכן דריי מצוות, יא, איז דער עיקר די כמות המצוות האט ער אויפגעטאן. מען דארף אנקומען צו כך וכך לבושים כדי ער זאל קענען נהנה זיין מזיו השכינה, איז וואס איז דער חילוק צו האט ער עס געטון הונדערט לבושים אין איין טאג אדער אין הונדערט טעג וואס איז דא דער דיוק אין בעל שם טוב און על דרך זה משמע פון פסוק בא בימים אז דא איז נוגע די ימים דווקא שלא יניח יום עשיית מצוה וואס איז דער ענין פון די ימים דווקא איז אויף דעם ענין איז פאראן א געשמאקע מאמר פון רבי'ן וואס ער האט געזאגט אין די יאר תשל"ח תשל"ח איז געווען א יאר עס איז געווען א שווערע יאר עס איז געווען די תקופה וואס דער רבי געווען נישט היינט געדאכט ס'איז געווען א תקופה ווען דער רבי געווען נאך דעם מצב הבריאות פון שמחת תורה תשל"ח וואס דעמאלט איז געווען דער הארץ אטאק דער התקפת לב וואס דער רבי איז דעמאלט דורך געגאנגען א תקופה פון סכנת נפשות און בניסים גדולים איז ער ארויס געגאנגען פון דעם און שבת פרשת חיי שרה שבת מברכים כסלו דאס איז געווען דער לעצטער שבת וואס דער רבי איז געווען נאך אין א מצב ער איז געווען וואס ער איז געווען אין א מצב וואס ער האט נישט געקענט ארויסגיין פון צימער וכו' און ערשט נאכדעם ראש חודש כסלו איז געווען די גרויסע שמחה וואס דער רבי האט געקענט גיין אהיים און דעמאלט נאכאמאל אנגעהויבן ביתר שאת וביתר עוז יא מיט דעם מיט די אלע עניינים פון פון התפשטות התורה והחסידות אין יענעם שבת מוצאי שבת האט דער רבי גערעדט א מאמר חסידות און דארטן האט ער גערעדט דעם ענין געפרעגט די שאלה וואס איז דער פשט אין תורת הבעל שם טוב אשר לא יניח יום מעשיית מצוה און די נקודת הביאור איז געווען אז דא זעט מען דעם גודל העילוי פון זמן דאס וואס די תורה וויל אונז דערציילן בנוגע אברהם אבינו איז נישט נאר דאס וואס אברהם אבינו האט געלערנט תורה און מקיים געווען מצוות נאר אז די תורה און מצוות פון אברהם אבינו איז געווען אין אן אופן פון בא בימים אז אין זמן אז ער האט עס אראפגעטראגן אין דעם ענין הזמן שלא יניח יום מעשיית מצוה, אז ס'דארף זיין פארבונדן דווקא מיט זמן, אז יעדער טאג זאל זיין א טאג וואס זאל זיין אנגעפילט מיט תורה ומצוות. פארוואס איז אזוי נוגע דער ענין הזמן, איז אויף דעם איז ער מבאר, מצד דעם ענין פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, וויבאלד אז דער ענין פון כוונת המצוות איז דאך נישט נאר דער עצם מצוה, נאר די מצוה דארף דאך אויפטון א בירור וזיכוך אין וועלט און מאכן פון וועלט א דירה לו יתברך, און וויבאלד וואס איז דאס וועלט? עולם. יא, דירה לו יתברך, מאכן פון וועלט, וועלט איז דער ענין פון מקום און דער ענין פון זמן. כידוע די תורת הרב המגיד וואס ער זאגט אז נישט נאר מקום איז באשאפן געווארן יש מאין, נאר אויך דער ענין הזמן איז באשאפן געווארן יש מאין אין ששת ימי בראשית. דאס הייסט אז די מציאות התחתון, די מציאות פון גשמיות, די מציאות פון וועלט איז אויסגעשטעלט פון דעם ענין המקום פון ענין הזמן. ובשעת מען זאגט אז מען דארף האבן א מצוה, ווייל דורך די מצוה מאכט מען פון דער וועלט א דירה לו יתברך, דערפאר איז נוגע דא דער ענין הזמן, שלא יניח יום מעשיית מצוה, כדי אז די מצוה זאל פועל זיין אין די מציאות התחתון, אין מציאות העולם אין מציאות הזמן. וואס פון דעם איז פארשטאנדיק פארוואס איז אזוי נוגע און מען זעט אין חסידות אז צוזאמען דערמיט וואס חסידות רעדט וועגן בנוגע די עניינים פון אין סוף און בלי גבול און למעלה ממדידה והגבלה אף על פי כן מאנט זיך אז די עניינים זאלן זיין דווקא בהתלבשות ובהגבלה ובגדרים פון זמן ומקום און ווי דער רבי זאגט עכט אין היום יום ברענגט ער דארטן אז הגם אז חסידות איז נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן דער ענין העיגולים דער לשון איז אז דאס הייסט אז חסידות איז בלי גבול אף על פי כן איז נוגע דער ענין פון סדר ס'איז נוגע דער ענין פון זמן און ס'איז נוגע דער ענין פון יקר הזמן און ווי ער ברענגט אז דער בעל שם טוב איז געווען א מסודר דער מזריטשער מגיד האט מקפיד געווען אויף סדר און דער אלטער רבי האט מחנך און מדריך געווען חסידים אז זיי זאלן זיין מסודרים אז ביי זיי די עניינים זאלן אראפקומען אין זמן און ווי מען געפינט אויכעט אין דעם מכתב הידוע וואס ר' לוי יצחק בארדיטשובער דער הייליגער בארדיטשובער האט געשיקט צו דעם אלטן רעבן נאך דעם י"ט כסלו בשעת ס'איז געווען דער זמן הגאולה דער חג הגאולה פון י"ט כסלו איז דא א בריוו וואס ר' לוי יצחק בארדיטשובער האט געשיקט צו דעם אלטן רעבן א בריוו פון פון פון משתתף השתתפות בשמחתו שרייבט ער אים דעם נאמען פון דעם אלטן רעבן

פון אור הנגלה און אור החסידות שני אור, פנימיות התורה וואס דאס איז בלי גבול, יחד עם זה איז דאס געווען ביים ענין פון זלמן אותיות לזמן אז מען דארף דאס אראפטראגן אין די עניינים פון הגבלות און מדידות פון זמן און מקום, און דאס איז די הדגשה וואס מען זאגט דא ואברהם זקן בא בימים, אז עס איז געווען בהתלבשות אין די ימים אין עניינים פון זמן אין ניצול הזמן אז בכל יומא ויומא עביד עבידתיה. איך האב זוכה געווען זיין ביים רעבן אין א פארברענגען פון שבת פרשת חיי שרה דאס איז געווען אין די יאר תשמ ח, תשמח שנת הקהל, איז דעמאלט האט דער רבי גערעדט זייער א רייכע שיחה אויף דעם פסוק, ווי דער רבי האט זיך געפירט אין די פארברענגענס יעדער מאל א שבת'דיגע פארברענגען צווישן די עניינים פלעגט זיין א רשי שיחה, דאס הייסט ער פלעגט זיך שטעלן אויף א רשי, פרעגן עטליכע קשיות אויף די רשי און שפעטער אויסטייטשן און מסביר זיין די רשי על פי פשוטו של מקרא און בדרך כלל אויכעט אויסטייטשן אין עבודת השם, אזוי פלעגט זיין דער סדר אין די שבת'דיגע פארברענגענס. יענעם שבת האט זיך דער רבי געשטעלט אויף דעם פסוק, און ער האט געפרעגט די שאלת המפרשים, וואס איז די ווערטער ואברהם זקן בא בימים? לכאורה, די ווערטער בא בימים איז אינגאנצן איבעריג. בפשטות ווי רוב המפרשים טייטשן בא בימים מיינט דער ענין הזקנה. איז געקומען צו זיינע טעג וואס דאס איז דער ענין הזקנה איז לכאורה וואס איז די הוספה פון די ווערטער בא בימים איבער די ווערטער ואברהם זקן שטייט שוין אברהם זקן בפשטות זקן מיינט אז ער איז געווארן אויף די עלטערע יארן איז וואס איז מוסיף די ווערטער בא בימים און די מפרשים שטעלן זיך אויף דעם אין די ראשוני המפרשים איז פאראן פירושים פון רמבן וכו' אבער דער דער רשי זאגט גארנישט טייטש גארנישט אויס און בשעת רש י טייטשט גאר נישט אויס איז דער פשט איז איינס פון די ביידע אדער רש י האט שוין געענטפערט די קשיא ערגעץ אדער אן אנדערע זאך איז אז רש י פארלאזט זיך אז מען דארף נישט ענטפערן ס'איז אזא פשוט'ער ענין וואס דער בן חמש למיקרא דער קינד וואס לערנט רש י לערנט דער חומש פשוטו של מקרא האט גאר קיין שאלה נישט ווייל אויב ס'איז דא א שאלה דארף דאס רש י באווארענען און וואס איז אבער די ווארט דאס אלע מפרשים פרעגן דאך דאס ס'איז דא כמה מיני תירוצים וואס איז רש י זאגט גאר נישט האט דער רבי דעמאלט געזאגט זייער א געשמאקע ווארט, און דער ווארט איז געווען אז בא בימים רשי דארף נישט אויסטייטשן, ווייל א בן חמש למקרא פארשטייט אליין וואס איז דער טייטש פון די ווערטער בא בימים, כפשוטו של מקרא, דער טייטש פון די פשוט'ע טייטש פון די ווערטער, וואס איז דער פשוט'ע טייטש פון די ווערטער בא בימים, ער איז אריינגעגאנגען אין די טעג. האט דער רבי געטייטשט וואס הייסט אריינגעגאנגען אין די טעג, מ'זעט במוחש, א מענטש קען זיין אז ער האט געלעבט כך וכך שנים, און ער האט געלעבט א גאנצער לעבן, און ער איז שוין אן אלטער מענטש פון זיבעציג אכציג יאר, און פון דעסטוועגן פרעגסטו אים וויפיל טעג פון זיינע יארן האט ער דאס דורכגעלעבט, ער איז דארטן געווען און האט דאס געלעבט מיט א חיות, און ער איז דורכגעגאנגען די טעג מיט א פנימיות, קען זיין זייער געציילטע טעג. דער טייטש פון בא בימים איז דער טייטש אריינגעגאנגען אין די טעג. דאס הייסט אז ס'איז נישט דער פשט, ס'איז אריבערגעגאנגען דער טאג, אסאך מאל פאסירט אז א מענטש אריבער א טאג, מ'פרעגט אים וואס האסטו היינט געטון, גארנישט געטון, וואס געדענקסטו פון היינטיגן טאג, איך געדענק גארנישט, פארוואס? ווייל ער האט טאקע נישט געווען אריינגעלייגט אינעם טאג, דער טאג איז אדורכגעגאנגען, ס'איז אריבערגעגאנגען, ס'איז אוועקגעפלויגן, אבער וואס האסטו אויפגעטון? גארנישט מיט נישט, פארוואס? ווייל ס'איז נישט געווען, נישט אריין אין א פנימיות, און ס'איז דא די טעג וואס ער האט טאקע געלעבט מיט א פנימיות, ער האט דאס דורכגעלעבט, ער האט אריין, געווען דארט אין א פנימיות, און ער האט דאס, ער לעבט דאס און ער געדענקט דאס, אפילו א קינד פארשטייט, א קליינער קינד, פרעגסט אים, יא, א טאג וואס ער האט געהאט א געשמאקן טאג, ער האט גוט געטון, גוט געלערנט, האט זיך גוט געפירט, און דער טאג האט ער טאקע געלעבט מיט א פנימיות, געדענקט ער דעם טאג, און קען זיין דאס געדענקען לאריכות ימים. און דאס איז דער גודל השבח וואס די תורה זאגט אויף אברהם אבינו. ואברהם זקן בא בימים, אברהם אבינו איז געקומען צו זיין זקנה, איז ער געווען אין אן אופן פון בא בימים, נישט נאר ער האט דורכגעלעבט די יארן וואס ער האט דורכגעלעבט, וואס אברהם איז דעמאלט שוין געווען הונדערט און פֿערציק יאר אלט, נאר בא בימים, יעדער טאג איז געווען א טאג, ער האט דורכגעלעבט דעם טאג, און ער איז אריינגעגאנגען אין דעם טאג, און עס איז געווען מיט א פנימיות און מיט א חיות פנימי. און איך געדענק ווי דער רבי האט דעמאלט גערעדט מיט א גרויסע קאך, מיט א גרויסן שטורעם, האט ער דעמאלט גערעדט גערעדט אין די שיחה אז די מעשה אבות סימן לבנים, די תורה שרייבט נישט סתם סיפורים, דערציילן אונז שבחו של אברהם אבינו, נאר דאס וואס די תורה דערציילט אונז דעם סיפור איז צו ארויסברענגען דעם גודל וואס יעדער איד, וואס יעדער איד איז דאך א זון פון אברהם אבינו, און מעשה אבות סימן לבנים ווי אזוי דארף זיין דער בכל יומא ויומא עביד עבידתיה, אז א איד אז ס'גייט אדורך א טאג דארף זיין אין א אופן פון בא בימים, ס'נישט אז דער טאג איז אריבערגעפלויגן. נאר ס'איז בא, ער איז אריין אינעם טאג און האט דורכגעלעבט דעם טאג, און אז דער טאג איז געווען א פנימיות'דיגער טאג, ער האט עס אויסגענוצט למילואו, לתכליתו, לשלימותו, אז שלא יניח יום מעשיית מצוה אז דער טאג איז נישט אדורכגעגאנגען אזוי גלאט דורכגעגאנגען, נאר עס איז טאקע געווען א פנימיות'דיגער און א לעבעדיגער טאג. איך געדענק אז בהמשך לזה, דאס איז געווען יענער שבת'דיגער פארברענגען. יא, בהמשך לזה, עטליכע טעג שפעטער איז געווען א גרויסער פארברענגען פון חסידים.

דער רבי האט אויף דעם געארבעט עטליכע חדשים און דעמאלט האט זיך געדרוקט דער קונטרס, דער באוואוסטער קונטרס וואס ווערט אנגערופן אלס קובץ היום יום, וואס דארטן איז וואס רופט זיך אן לוח אור זרוע לחסידי חבד וואס דארטן איז דא אויף יעדער טאג תורות און פתגמים וואס זענען פארבונדן מיט דעם טאג. אט דערציילט הרב חדקוב ער איז דעמאלט געווען דער מזכיר פון רבי'ן נאך פון די ערשטע יארן נאך יעמאלט איז בשעת דער ספר דער ערשטער ספר געווען גרייט, איז ער אריינגעגאנגען צוזאמען מיטן רבי'ן וואס האט דעמאלט געווען דער איידעם מ'האט אים גערופן דער רמ"ש אריינגעגאנגען צום רבי'ן ריי"צ אים ברענגען דעם ערשטן ביכל דעם ערשטן ספר מ'האט געברענגט דעם ספר צום טיש דער פריערדיגער רבי דער רבי ריי"צ איז געווען מיט א מורא'דיגע שמחה ער האט גענומען דעם ספר ער האט עס דורכגעקוקט מתחילתו ועד סופו. און זיין פנים איז געווען אויף א ליכטיגן פנים, און בשעת ער האט געענדיגט קוקן אויף דעם ספר, ס'איז דאך ידוע אז דער רבי ריי"צ אין יענע יארן איז אים געווען זייער שווער צו רעדן, פלעגט ער רעדן זייער קורץ, א ווארט און א טיפע ווארט. רבי ריי"צ נאכדעם וואס ער האט געענדיגט קוקן אויפן ספר און דורכקוקן דעם גאנצן ספר מתחילתו ועד סופו, האט ער א זאג געטאן מיט אן אמת'ער מיט א גרויסע שמחה מיט א שמייכל, האט ער געזאגט מיט די אותיות און האט עס געזאגט מיט אט דעם ניגון, היום יום, דער טאג איז א טאג, אז דער לערנען דעם היום יום מאכט אז ביי א אידן א טאג זאל זיין א טאג, אז יעדער טאג באקומט א משמעות, יעדער טאג באקומט א תוכן, יעדער טאג האט אין זיך זיין עביד עבידתיה, זיין תוכן פנימי, פארבונדן מיט דעם טאג. און דאס איז די הוראה, די לקח, די לימוד פון היינטיגע סדרה, וואס דער פסוק זאגט ואברהם זקן בא בימים, אז א איד דארף וויסן זיין אז אז דער תכלית הכוונה פון ירידת הנשמה למטה, און די עבודת השם פון א אידן דארף זיין דער זקן בא בימים, לימוד התורה און קיום המצוות, אבער אין וועלכער אופן דארף עס זיין, אז יעדער טאג זאל זיין א טאג, בא בימים, אריינגיין אין די טעג, לעבן די טעג, אויסנוצן דעם זמן, און דורך דעם מאכט מען פון דעם זמן זאל זיין א הייליגע זמן, און מען מאכט א דירה לו יתברך בתחתונים, און מען וויל זוכה זיין בקרוב בימינו. צו דעם אמת'ן זמן וואס מיר אלע ווארטן צו דעם זמן הגאולה, בפרט אז מען גייט אריין אין חודש כסלו, וואס דאס איז דער חודש הגאולה, חודש השמחה, וואס דעמאלט איז דער ענין פון ראש השנה לחסידות, זאל מען טאקע זוכה זיין טאקע בקרוב ימינו זאל מקויים ווערן דער יפוצו מעינותיך חוצה, קאתי מר דא מלכא משיחא, און דעמאלט וועט זיין דער ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים זאל זיין אמן כן יהי רצון תיכף ומיד ממש.